און זיך אראפגערעדט פונעם הארצן פון דער גאנצער אידישער ליטעראטור פאר דעם צונויפקום פון דעם ארבעטער רינג וואס קומט היינט פאר אינדערפרי. און אין הארץ, מיט דעם רושם אין הארץ, הייב איך אן די דאזיגע פארזאמלונג. עס איז מיר איבערגעגעבן געווארן דער גרויסער כבוד

און געציילטע ווערטער. באלד ביים סאמע אנהייב וואלט איך געוואלט זאגן אז די ווערטער וואס ווערן דא געזאגט, סיי אין נאמען פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק און סיי אין נאמען פונעם אידישן שרייבער-פאראיין אין דער שטאט וואס ארגאניזירט דעם צונויפקום,

אין ביידע שפראכן, אז מיר פראקלאמירן דאס יאר ווי דאס, דער יובל פון דעם זיבעציגסטן געבוירן יאר פון ה. לייוויק, און פון איצט אן זאלן פארקומען צונויפקומען, פארטראכטונגען, באטראכטונגען, לכבוד אים און לכבוד דעם וואס ער רעפרעזענטירט מיט זיך, איך וויל אויך, און דאס זאלן זיין בלויז די עטליכע ווערטער מיט וועלכע איך וועל דא אריינפירן די היינטיגע פארזאמלונג, וויל איך דערציילן עפעס. בין געוועזן דא מיט אפאר חדשים, מיט אפאר וואכן צוריק אין ניו יארק, און דער אויסערגעווענטליכער ליבהאבער פון דער אידישער ליטעראטור, און אויך גוטער אויסטייטשער אלף טאבאטשניק, יארק, איז געגאנגען מיט מיר אויף די רוישיגע גאסן פון ניו יארק. טאבאטשניק איז אביסל אן עקסטראוואגאנטע נאטור. איז שטעלט ער זיך אפ אינמיטן דעם סאמע גערויש פון ניו יארק, און שטעלט מיך אפ, און איך זאג, און ער זאגט אזוי, ראוויטש איך וויל אייך דא עפעס זאגן. איר זעהט אט די אלע מענטשן דא. ער האט געוויזן אויף ניו יארק, נישט, ער האט נישט געמיינט די מענטשן דא, ווייל די מענטשן הערן נישט.

דאס איז געוועזן א מערקווירדיגע סצענע, עפעס אזא מין אומגעריכטקייט פון דעם ווי ער האט מיך אנגעכאפט און האט מיך אפגעשטעלט און האט מיר געמוזט דאס ארויסברענגען וואס ער האט געטראכט און געפילט. און איך האב נאר צוגעגעבן נאך איינס, איך האב געזאגט, נישט בלויז איינער פון די גרעסטע פאעטן פון דעם אמעריקע פון דער איצטיגער צייט, נאר אויך איינער פון די גרעסטע דראמאטורגן בלויז דאס האב איך געהאט צוצוגעבן, און זאלן די ווערטער זיין ווי א גרוס צו איינעם פון די גרעסטע, און אפשר טאקע ווייל אט דאס ווארט דארף מען מורא האבן צו זאגן, איך מיין אפילו לייוויק האט אויך אמאל אפשר מורא צו הערן, איז איינעם פון די סאמע סאמע גרעסטע אידישע דיכטער פון אלע צייטן, און איך גיב אויך דאס צו.

פרעזידענט פון דער יידישער פאלקסביבליאטעק וועט זאגן א ווארט פון באגריסונג אין נאמען פון דער ביבליאטעק.
פריינד לייוויק, עס איז פאר מיר אלס פרעזידענט פון די יידישע פאלקסביבליאטעק פון מאנטריאל א גרויסע כבוד, פריינד לייוויק און פרוי לייוויק, אייך צו באגריסן און אייך אויפצונעמען אויף א חבר'ישן און אינטימען אופן אין אונזער ביבליאטעק ביי די געלעגנהייט פון אייער באזוך אין מאנטריאל אלס גאסט פון די צו די קאנווענשאן פון ארבעטער רינג. אונזער ביבליאטעק איז ספעציעל שטאלץ, פריינד לייוויק, צוליב די ספעציעלע פארבינדונגען וואס עקזיסטירן זינט יארצענדליגער צווישן אונז און אייך. איר זייט אלעמאל ביי אונז אן אנגעלייגטער גאסט.

איידעלע געדאנקען. מיר ווערן אלע בארייכערט מיט אייער ווארעמען צוגאנג, אייערע צארטע באציאונגען צו דעם מיטמענטש און צו דער לעבעדיגע באשעפעניש. מיר שאצן אלע אפ אייער הומאניזם, אייער טראגן דעם יאך פון אידישן וועלט-שמערץ, אייער לעבנס-חכמה, אייער מיטלייד מיט יעדע לעבעדיגע באשעפעניש, אפילו מיט דעם דומם מיט דעם פאלנדן בלעטל פון א בוים. דאס אלס דרינגט אריין טיף אין הארצן פון לייענער און סטימולירט אים צו טראכטן טיף און לאנג. געבענטשט זאל זיין דער אידישער שרייבער וואס באזיצט אט אזא טאלאנט. מיר באגריסן אייך צו אייער באזוך און פון די נאמען פון אידישע ביבליאטעק אונזערע מיטגלידער און די פארוואלטונג און די אנגעשטעלטע. ברוך הבא.

חשובער פריינט לייוויק, אזוי ווי אונזער פארזיצער חבר ראוויטש האט אייך שוין געווארנט, וועט אייך מסתמא אויסקומען צו הערן אין די קומענדע חדשים זייער אסאך אפשאצונגען און מיינונגען און באטראכטונגען און פארטראכטונגען וועגן אייערע ווערק. די אלע צוהערער ביי די אלע צונויפקומען וועלן זיכער גרויס הנאה האבן דערפון. צו איר וועט הנאה האבן דערפון, דאס בין איך שוין נישט אזוי זיכער. כ'וואלט נאר געוואלט ביי דער געלעגנהייט זאגן איין ווארט וועגן די ספעציפישע אורזאכן, די ספעציפישע אטריבוטן וועגן אונזער גרויסן גאסט דא, וועלכער פארבינדט א קייט אין דער אידישער קולטור-געשיכטע, וואס מיר אליין וואלטן וועגן דערויף געדארפט זיין טיף באוואוסטזיניג. פאר יארטויזנטער איז ביי אידן דאס ערנסטע ווארט. געווען פארבונדן מיט דעם מאראלישן, מיט דעם רעליגיעזן און מיט דעם פילאזאפישן ווארט. עס איז ביי אידן גאר אין די אלע יארטויזנטער נישט געווען אזוי דער גאנצער באגריף פון דעם קינסטלערישן ווארט און פון דעם יחיד'ישן ווארט. איינע פון די גרויסע רעוואלוציעס וואס זיין פארגעקומען אין דעם אידישן לעבן אין די לעצטע נאך ווייניגער ווי הונדערט יאר איז וואס ביי אידן אויף אידיש און אויף העברעאיש איז ענטדעקט געווארן דער קינסטלערישער ווארט, דער ווארט פון דעם קינסטלער, דער מענטש וואס שאצט זיין ווארט און שאפט עס און ארבייט אויף דעם ווארט, ניט אזוי פיל צוליב דעם מאראלישן און סאציאלן און פילאזאפישן אמת פון דעם ווארט, נאר דעם ווערט פון דעם ווארט אליין. און ס'האט זיך געשאפן די אידישע אזוי ווי די נישט אידישע טראדיציע פון דעם קינסטלער, און אפילו ביז זיין לעצטן שריט ביז דעם באהעמע. ביי דעם אידישן לייענער און דעם אידישן פאלקסמענטש וועלכער איז צוגעוואוינט צו הערן פון דעם וואס וויל אז זיין ווארט זאל באטראכט ווערן ערנסט, וועלכער איז צוגעוואוינט צו לערנען און צו ווערן געפירט פון דעם ערנסטן ווארט, איז געווארן א אידישער ויתרוצצו, און דער איד האט נאך געהאלטן אין פאדערן אזוי ווי ער האט געפאדערט פון זיינע מדריכים פון אמאל, האט ער געוואלט הערן פון דעם קינסטלער דעם ווארט פון פירערשאפט, דעם ווארט פון דעם אמת'ן אמת. און מיר זיין אלע עדות פון דעם ווי אפט איז דער אידישער לייענער וואס האט נישט גענוי געוואוסט וואס ער מאג ערווארטן און וואס ער טאר נישט ערווארטן פון דעם גרויסן שרייבער האט זיך אמאל געפילט זייער אומבאקוועם פון דעם וואס ער האט נישט געקאנט נאכגיין נאך דעם שרייבער אין דעם ענין פון לעבנס וועג ער האט געקאנט מיט אים נאכגיין און מיטגיין זיין קינסטלערישן וועג אבער ניט זיין לעבנס וועג ניט אלס א יחיד פון א מאראלישן שטאנדפונקט, ניט אלס א זון פון זיין פאלק פון א נאציאנאלן שטאנדפונקט, ניט אלס אן עטישער מענטש פון שטאנדפונקט פון די מענטשהייט אלס א גאנצעס. עס האבן זיך אלזא געשאפן נייע באגריפן פון דעם ווארט ערנסטער שרייבער, ערנסטער מענטש. עס איז געווארן א שפאלטונג. עס איז א גרויסע און טיפע אנטוויקלונג וועלכע וועט נאך נעמען יארהונדערטער אויפצוקלערן, ס'איז נישט נאר ביי אידן, נאר אין דער נישט-אידעשער וועלט, אין דער פילאזאפישער וועלט, שטייט אויך די גרויסע פראבלעם. איינער פון די גרויסע אטריבוטן, אפשר דער גרעסטער כשרון, וואס אונזער גרויסער טאלאנט, וועמענס זיבעציגסטן געבורטסטאג דאס גאנצע אידישע וועלט וועט פייערן, איז, אז דער גרויסער אידישער קינסטלער, דער גרעסטער, ווי חבר ראוויטש האט אביסל מורא געהאט עס צו זאגן, איז אויך אין דער זעלביקער צייט פון זיין ערשטן טאג, פון זיין ערשטן ליד, נאך פאר זיין ערשטן ליד, פון זיין ערשטן עפענטליכן טאט אין דעם לעבן, פון זיין ערשטע פאליטישע קאריערע ביז היינט, איז געווען אין דער זעלביקער צייט נישט נאר דער מענטש וואס דענקט, נישט נאר דער מענטש וואס טראכט, נישט נאר דער מענטש וואס קען שרייבן, נישט נאר דער מענטש וואס קען אויסדריקן, נאר איז אויך א פאסיגער, מאראלישער,

געזאגט, האב איך א ציטער געטון און דורכאויס אין גייסט פון לייוויק'ס שאפן, דענקען און רעדן וואס איז מיר באקאנט, זייער שטארק באקאנט און שוין זייער אסאך צענדליגער יארן. אויף דעם ווארט און אויף דעם באגריף זענען בכלל קיין מאסן נישטא, איז דעריבער האב איך דאס ווארט נישט געזאגט, לייוויק האט עס. גוט פארשטאנען און גוט געפילט. דאס ווארט באקומט יעצט ישראל ראבינאוויטש. חשוב'ע פריינט, אויך איך בין אונטער דעם גרויסן רושם. פון לייוויק'ס גרויסע רעדע היינט פאר דער ארבעטער רינג קאנווענשאן. דער רושם איז געווען אזוי גרויס אז איך קען זאגן מיטן גאנצן ערנסט אז לייוויק האט פאר מיר היינט אנגעשריבן א קאלום. ס'איז. איך האב אייגענטליך גערעכנט איך וועל נישט קענען זיין דא, כ'האב געוואלט גיין לייוויקן הערן אינדערפרי, בייטאג פירט זיך ביי אונז אז מען דארף ארבעטן, און מען ווייסט קיינמאל נישט ווען מען וועט פארטיג ווערן אין דער סארט מלאכה, כמעט ווי זיכער אז איך וועל נישט קענען דא זיין. אבער היינט האב איך באקומען דעם טייטש פון א געוויסן תלמודישן פלפול, דא דארטן אין דער גמרא ווערט אנגעפירט א פלפול וועגן דעם, וועגן דעם אונטערשייד צווישן די קאפיטלעך תהילים וואס אין איין קאפיטל הייבט זיך אן דער טיטול מזמור לדוד, און אין א צווייטן קאפיטל הייבט זיך עס אן לדוד מזמור. איז וואס איז דער אונטערשייד? און זיי ערקלערן עס אויף א וואונדערליכן אופן. זאגן מזמור לדוד מיינט אז פריער קומט דער מזמור. דאס הייסט דער דיכטער זינגט, דער זינגער זינגט, אבער ס'איז נאכנישט לדוד. ערשט מיטן זינגען ווערט עס אמאל לדוד, עס ווערט אמאל דוד'ס געזאנג, אבער ווען עס שטייט לדוד מזמור איז א סימן אז נאך איידער ער האט גענומען זינגען האט שוין גערוהט אויף אים די שכינה. נו, איך ווייס נישט צו עס רוהט אויף א זשורנאליסט די שכינה. ס'איז אנגענומען אז זשורנאליסטן שרייבן אן שכינה אויך. אבער פונדעסטוועגן פארזיכער איך אז ס'איז גרינגער ווען ס'איז יא דא א שטיקל שכינה ווייל דעמאלט שרייבט זיך בעסער און שרייבט זיך שענער און שרייבט זיך גרינגער און שנעלער. די היינטיגע וואונדערליכע רעדע פון דעם דיכטער לייוויק איז געווען א געשעעניש לויט מיין מיינונג און געדארפט וואלט מען עס הערן אין אלע ווינקעלעך פון אידישן לעבן. נישט בלויז אין מאנטריאל. איך נאטירליך נאטירליך האלט איך אויך מיט אלסדינג וואס מען האט געזאגט וועגן לייוויקן היינט. און קיינער באהערשט נישט אזוי שטארק און אזוי זיכער דאס ווארט, ס'אידישע ווארט, ווי ער. נאר פונדעסטוועגן איז אפילו ביי לייוויקן נישט אלעמאל דא אזעלכע גליקליכע מאמענטן פון וואונדערליכן אויסדרוק ווי די וואס מיר האבן געהערט היינט ביי זיין היינטיגן רעפעראט ביי דער ארבעטער רינג קאנווענשאן. און דאס איז געווען זייער כאראקטעריסטיש. ווייל לייוויק איז דאס געוויסן פון דער אידישער ליטעראטור, און ביז א געוויסן גראד דאס געוויסן פון היינטיגן אידישן לעבן. און יעדן מאל וואס ער קומט צו אונז אין שטאט, פילן מיר אז עס איז א געשעעניש ביי אונז אין מאנטריאל. א סימן, זעט איר? אז האט כמעט ווי אן וועלכע ס'איז אן וועלכע ס'איז איבריגע איבריגע אנאנסירונגען זיך צוזאמענגעקומען קיין עין הרע אין דעם טאג א גאנץ פיינער עולם צו אט דער ענגער מסיבה. נישט יעדער איינער קען דאס באווייזן ווייל נישט צו יעדן איינעם איז דא אט די וואונדערליכע באציאונג. פון פיעטעט. מיר דארפן נאך האבן לייוויקן פאר א לאנגער צייט. און ווען מיר קענען, וואלטן מיר געמאכט א קאנטראקט מיטן רבונו של עולם אז ער זאל זיין מיט אונז טאקע בפועל ממש ביז הונדערט און צוואנציג יאר און נאכדעם וועלן מיר בעטן אויף מער. לאמיר היינט ווען מיר האלטן נישט קיין רעדעס, מיר האבן קיין צייט נישט אויף רעדעס און אויף רעפעראטן, לאמיר פארענדיגן מיטן וואונטש צו זיין זיבעציגסטן געבורטסטאג וואס הייבט זיך יעצט אן, אז ער זאל נאר דערלעבן צו פייערן דעם געבורטסטאג פון גבורות בן שמונים לגבורות און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. ווייל קיינער קען נישט פארנעמען זיין פלאץ און זיין חשיבות אין אונזער אידישן לעבן. איך דאנק.
דאס ווארט באקומט שלמה ווייסמאן.
איר מערקט וויפיל סטרימליינינג ס'איז יעצט דא? איר שטעלט זיך אוועק נאך איידער ער שטעלט אייך פאר. אנצונעמען די אנצעהערעניש וועגן צמצומדיקייט, וויל איך זיך באגרעניצן צו איין און איינציגן ענין, איין און איינציגן פונקט. לייוויק האט גענומען אויף זיך א מיסיע די לעצטע יארן, וועלכע איך באטראכט פאר דער וויכטיגסטע מיסיע פאר אונזער דור, און מיר שיינט פאר דער וויכטיגסטע מיסיע פון דעם דור וואס קומט נאך אונז, און זי איז נישט דווקא קיין ליטערארישע מיסיע און נישט קיין קינסטלערישע מיסיע, אבער זי שטייט אינעם סאמע צענטער פון דער פראגע פון זיין אדער נישט זיין, פון אונזער פאלק, פון זיין גאנצקייט און פון זיין קולטור. איך מיין דא די מיסיע צו שאפן א פארשטענדיגונג אין אונזער לעבן צווישן דעם ענין וואס הייסט מדינת ישראל, און דעם ענין תפוצות ישראל. איך האב ס'געפיל אז ס'איז געקומט א צייט ווען ס'ווערט אביסל דערעסן צו הערן וועגן דער דאזיגער טעמע. און מיין איינדרוק איז אז ס'ווערט אביסל דערעסן צו הערן וועגן דער דאזיגער טעמע טאקע דערפאר ווייל זי איז אזא מין בלוטיגע טעמע, טאקע דערפאר ווייל זי איז אזוי צענטראל צו אונזער לעבן. איך האב ס'געפיל אז לייוויק באגרייפט אמטיפסטן פֿון אַלע אונדזערע שרײַבער אין דער ייִדישער שפּראַך אַלנפֿאַלס, דעם דאָזיקן פּראָבלעם אין זײַן גאַנצער ערנסטקייט, אויף וויפֿל עס איז נישט קיין פֿראַגע פֿון בלויז דורכווערטלען זיך, אָפּענטפֿערן עימיצן, נאָר אַז ער פֿאַרשטייט דעם פּראָבלעם אין זײַן גאַנצער טיפֿקייט, אַז ער פֿאַרשטייט אַפֿילו די מענטשן מיט וועמען ער פּאָלעמיזירט, אַז ער פֿאַרשטייט פֿון וואַנען ס'קומט די פֿאַרקרומטקייט פֿון געדאַנק, פארקרומטקייט פון געדאנק בפירוש, זיכער פארקרומטקייט פון אויסדרוק פון געדאנק ביי וויכטיגסטע פירער אונזערע פון מדינת ישראל, פונקט אזוי ווי ער פארשטייט פון וואנען ס'קומט א פארקרומטקייט פון געדאנק אין דעם אופן ווי אזוי דער צווייטער צד אט מיר אלע וועלכע דארפן און מוזן און וועלן בלייבן דא. ווי אזוי ס'קומען די פארקרומטקייט ביי אונז פון ארגומענטאציעס און פילאזאפיעס וועלכע ווערן געבוירן וועלכע זענען אזוי משונה'דיג אז בלויז מיט דורות שפעטער וועלן קומען גרויסע פסיכאלאגן און וועלן זאגן וועלן פרובירן ערקלערן ווי אזוי האבן געקענט אזעלכע ערנסטע דענקענדיגע מענטשן כ'וויל נישט אנרופן זיי ביים נאמען ווייל ס'מיינט פירן דא א פאלעמיק ווי אזוי האבן געקענט זיי האבן זיי געקענט ארויסקומען מיט אזעלכע טעאריעס וועגן דער גלייכגעשטעלטקייט צווישן מדינת ישראל און אמעריקע אינעם קולטורעלן זינען, וועגן דער גלייכגעשטעלטקייט פאר דער צוקונפט פון אידישער קולטור צווישן מדינת ישראל און אמעריקע, און ווי אזוי זיי האבן געקענט ארויסקומען מיט אזעלכע טעאריעס וועלכע זאלן דערקלערן אט דעם פאקט פון דער גרויסער אנטוישונג וואס מדינת ישראל מאכט דורך אין זייער באציאונג צו אונז. ווייל מיט אלע אונזערע טענות וועלכע מיר וועלן האבן, מיט אלע אונזערע פארענטפערונגען וועלכע מיר וועלן האבן, וועט דאך פארט דער צוקונפטיגער היסטאריקער מוזן אפשאצן דעם פאקט אז ס'איז געקומען דער רוף, אז ס'איז געקומען די אתחלתא דגאולה, און אידן האבן ארויסגעוויזן אסאך באגייסטערונג

וועלכע פארשטייען די טראגיק פון דעם דאזיגן פראבלעם פונקט אזוי ווי ער פארשטייט און האט באנומען די גאנצע טראגישע העראיק פון אונזער לעבן אין מדינת ישראל, און דערפאר ווייל לייוויק איז אזוי באליבט איבער דער גאנצער וועלט, און איך פערזענליך האב געהאט א געלעגענהייט צו זען ווי אזוי לייוויק איז באליבט אין מדינת ישראל, איך האב געהאט די גרויסע זכיה צו זיין אין נײַנצן פֿופֿציק אין קריית חיים אן ארבעטער קווארטאל, אן ארבעטער פארשטאט פון חיפה, צו זיין ביי אן אויפנאם וועלכע לייוויק האט געקראגן א שבת אינדערפרי אין קריית חיים, און דערפאר ווייס איך ווי אזוי ער איז געאכטעט, ווי אזוי מען האט אים ליב, ווי אזוי מען הערט זיך צו צו אים, איך ווייס אויך ווי אזוי די פירנדיגע גייסטיגע מענטשן אין מדינת ישראל שעצן זיין ווארט, דעריבער גלויב איך און לייג גרויסע האפנונגען אז לייוויק מיט זיין פארטיפטקייט, מיט זיין באנעמען דעם פראבלעם, מיט זיין באנעמען די טראגיק פון דעם פראבלעם, איז נאך פאר אים, שטייט נאך פאר אים א גרויסע מיסיע, דאס אויפקלערן אט דאס אומאויפקלערבארע, דערווייל, דאס אויפקלערן אט די טראגישע מיספארשטענדעניש וועלכע איז דא און וועלכע וועט זיין צווישן זיי, צווישן אונז דא און אונז דארט, פאר א לאנגע צייט, און מיט זיין ווירקונג וועלכע ער האט אויפן אידישן לעבן, לייג איך גרויסע האפנונגען. אז ס'וועט אים געלינגען אריינצוברענגען נישט בלויז קלארקייט, נאר אויך אריינברענגען עפעס פון דעם קארעקטיוו וואס מוז קומען אין אונזער לעבן, כדי דער אפרוף פון אונזער דור און פון דעם דור וואס קומט נאך אונז, זאל זיין א ווירדיגער אפרוף אויף דער גרויסער וואונדערליכער געשעעניש, וועלכע מיר אלע באנעמען זי דערווייל נאך נישט אין איר גאנצער גרויסקייט, און דאס איז דער אויפקום פון מדינת ישראל. איך ווינטש, צוליב אלע מאטיוון וואס זענען אנגעגעבן געווארן, אבער אויך צוליב דעם ווינטש איך לייוויקן אריכות ימים, שעפערישקייט, און גרויסן כח מיט זיין מוט און מיט זיין אנזען און מיט די ווירדיגקייט פון זיין ווארט צו באווירקן אונזער לעבן אויף אלע געביטן, אבער בעיקר אויף דעם געביט וועלכער איז דער צענטראלסטער אין אונזער לעבן. דאנקע.
איצט וועט באקומען א ווארט א גאסט אין אונזער שטאט, איינער פון די וועטעראנען פון דער יידישער ליטעראטור און אויך פון די וועטעראנען פון גרויסע קאמפן אויף אין דעם מזרח פון אייראפע, ווי עס קומט ארויס פון די זכרונות וואס ער שרייבט. דאס איז אבא גארדין. אגב, וויל איך דא שוין זאגן אז אבא גארדין וועט היינט אין אוונט

פריינט, איך גלויב נישט אז זיי האנדלען דא ריכטיג. ביי אונז זאגט מען אין אורח מכניס אורח. איך בין אליין אן אורח, וואס ווילט איר איך זאל אייך פארשטעלן אן אורח? און ווייטער עפעס די גאנצע זאך איז מיר טשיקאווע און מאדנע. ערשטנס בין איך איצטער אזוי פארנומען מיט די רעוואלוציע, איך האלט נײַנצן זיבעצן אז מיין קאפ איז גאר ערגעץ אנדערש. צווייטנס, איך האב אפגערעדט מיט ראמען אז אויב ס'על נישט זיין קיין צוויי מניינים ביי דער נאכט על איך נישט גיין רעדן, דא זע איך אפשר צען מניינים על איך דאס אים פארגעבן, וואס? נאר מילא אז איר ווילט דווקא איך זאל זאגן אפאר ווערטער. אמאליגע יארן זענען דיכטער אלס דיכטער, איך ווייס אליין ניט דא איז ארום מיר אזויפיל דיכטער אז איך האב מורא צו זאגן א ווארט, ראוויטש פון איין זייט און דער פון דער אנדער זייט, ס'איז צופיל דיכטונג דא. אמאליגע יארן זיין דיכטער ביי אידן געווען נביאים. גלאט דיכטקונסט אלס אזעלכע שיינקייט פאר שיינקייט וועגן האבן אידן אידן האבן פון דעם נישט געהאלטן. דאס איז געווען אן עסק פאר די גויים, פאר די העלענער. מיר האבן געוועלט תוך זאכן. און אזוי ווי איך האלט אין נײַנצן זיבעצן מוז איך זאגן, לייוויקס כח באשטייט נאך מיין פארשטיין נאך.

איך מיין נישט א טראדיציע פון טויזענטער יארן, איך ווייס נישט, איך בין נישט קיין גרויסער אנהענגער פון די גרויסע טראדיציעס פון די אלטע יארן, ווייל איך אליין ווען איך בין געווען יונג האב איך געמיינט אלטקייט איז א ברכה, איצטער ווייס איך אז ס'איז א קללה און אן אלטע טראדיציע טויג אויך אויף כפרות. לייוויק האט א טראדיציע פון די רוסישע רעוואלוציע, די סיבירער ערפארונג זיינע, אגב וועלכע ער באשרייבט לעצטנס און די ערשטע לידער זיינע, לייוויק איז געקומען מיט אן ערנסטן ווארט און מיט א שליחות. די שליחות איז דאס איבערבויען דאס אידישע לעבן, און נישט דווקא דאס אידישע לעבן, נאך אלעמען זענען מיר דאך אן אינדזל אין א ים, מיר קענען אליין נישט איבערבויען דאס גאנצע לעבן, ווייל מיר זענען אריינגערוקט אין א וועלט דארפן איבערבויען די וועלט, דארפן איבערבויען די מענטשן, ווייל צו זיין א איד, ווייס ס'איז פאראן א ווערטל שווער צו זיין א איד, גלייבט מיר ס'איז נישטא קיין גרינגערע זאך ווי צו זיין א איד און נישט צו זיין קיין מענטש, אויב איר זייט נישט קיין מענטש, איז אזוי לייכט צו זיין א איד אז ס'איז נישטא לייכטער, אז ס'איז גארנישט, זייט נאר נישט קיין מענטשן און צו זיין אידן איז זייער לייכט צו זיין, די שוועריקייט באשטייט אין זיין א מענטש. דארפן איבערבויען די מענטשן, איבערבויען די וועלט, איבערבויען די געזעלשאפט, און לייוויק האט מיט דעם אנגעהויבן, און דאס טראגט ער מיט זיך, דאס טראגט ער אין זיינע לידער, ער דער מאן פון די פראבלעמען, איך וויל חס ושלום נישט זאגן אז מיר האבן נישט אנדערע דיכטער וואס זיי אינטערעסירן די פראבלעמען, אבער ער האט עס אויסגעדריקט אמשארפסטן, אמבולטסטן, אמשטארקסטן. אַם ערנסטן, אױב מע קען אַזױ זיך אױסדריקן, זיך אַ גאַנץ דער קלאַנג גײט נישט אַרױס בײַ מיר, דאָס איז זײַן כּח, און איך באַװוּנדער נישט, װאָס דער ייִדישער עולם נעמט אים אַזױ שײן אױף, הגם איך גלייב נישט דאס וואס אונזער פארזיצער האט געזאגט אדער דער פרעזידענט, דאס איז א גלאט קאמפלימענט אז האט מיר נאר געלייענט, איך בין זיכער אז איר האט נישט געלייענט און איר וועט נישט לייענען, מיר'ט איר נישט אפנארן, איך ווייס איר לייענט מיך נישט, איר לייענט אים נישט, איר לייענט קיינעם נישט, נאר ער זאגט אז נישט ער פראטעסטירט. נו, איך האב אבער געזאגט איר האט מיר נישט געדארפט רופן איך זאל רעדן, וואס האב איך אייך נישט געזאגט? איך האב געוואוסט פארדעם איר וועט האבן צרות פון מיר, איך האב דען נישט געוואוסט? איך האב דאך געוואוסט איר וועט האבן צרות. אבער אייגענטליך ס'איז נישט אזוי וויכטיג צו איר לייענט יעצט צו איר לייענט נישט. מ'דערציילט קאטרין איז געקומען אמאל אין א אידישן דארף, האט זי זיי געפרעגט, איר קענט תלמוד? זאגן זיי, ניין. איר לערנט תלמוד? ניין. האלט איר פון תלמוד? יע. האט זי געהייסן שמייסן. זי איז געקומען צו א צווייטן דארף, איר קענט תלמוד? איר לערנט תלמוד? יע, האלט איר פון דעם? ניין! זי האט געהייסן, זי האט געהייסן נישט שמייסן. ס'איז נישט אזוי וויכטיג צו האט יע געלייענט, דער אפשאץ איז וויכטיג. און דער אפרוף פון עולם, דער באציאונג צו לייוויקן, און דאס אליין איז א סימפטאם, און א געזונטע סימפטאם. הלוואי וואלטן מיר געהאט אסאך אזעלכע געזונטע סימפטאמען. דאס אליין, אייער באציאונג, דער אפשאץ. און דאס נעמט זיך פון דעם וואס לייוויק איז נישט גלאט א דיכטער פון קלינג קלאנג פון גראם אדער מיר האבן א שיינעם דיכטער ווי מאנגער זייער א שיינער דיכטער ווען איך ווייס אז בראנפן וואלט מיר העלפן וואלט איך געטרונקען און שרייבן זיינע לידער אבער ער איז נישט פאר אונזער דור. ער איז גוט פאר א שמחה, ווען מיר וואלטן האבן חתונות וואלט ער געווען אונזער בדחן, אבער מיר גייען אויף לוויות, מיר האבן א צייט פון חורבן, מיר האבן א צייט פון קריזיס, מיר האבן א צייט פון איבערבויען די וועלט, איז מאנגער פאסט זיך נישט אריין, לייוויק איז דא אויף אן ארט, ער ער עפנט פראבלעמען, ער וועקט אויף פראבלעמען, ער וועקט אויף דעם לייענער, ער ער ער איז דער קינד דער קינד אפשר קינד איז דער ווארט זאל זיין דער טאטע פון אונזער דור ער גייט מיט אונזער דור ער האט איבערגעלעבט די טראגעדיע פון אונזער דור ער האט איבערגעלעבט די צווייטע טראגעדיע פון אונזער דור דער דורכפאל מיר האבן געטון צוויי זאכן מיר האבן געוואלט ברענגען משיח'ן און געבראכט משיח'ן און ס'האט זיך ארויסגעשטעלט ס'איז נישט קיין משיח און ביידע זאכן האט ער דורכגעלעבט, ער איז געווען מיט אונז ווען מיר האבן זיך געמיט צו ברענגען משיח'ן, ער איז געווען מיט אונז וואס ער איז געווען דער ערשטער פון די אנטוישטע וואס האט געוואוסט אז מיר האבן אים נישט געבראכט, און אויב איר מיינט אז נישט ברענגען משיח'ן איז אזוי לייכט מאכט איר א טעות, איך פלעג זיך אמאל אמפערן מיט מיין טאטן, מיין, פלעגט מיין טאטע זיך אמפערן מיט מיר, האב איך אים געזאגט, טאטי, מיט וואס נעמסט זיך איבער, מיין טאטע איז געווען א בארימטער רב, מיט וואס נעמסט זיך איבער, דו האסט געבראכט משיח'ן, ווען דו ברענגסט משיח'ן וועל איך זאגן איך קען עס נישט, דו האסט דאך נישט געבראכט, נישט ברענגען קען איך אזוי גוט ווי דו, דער אמת איז אז איך קען נישט נישט ברענגען, דארף מען אויך קענען, מיר האבן נישט געבראכט משיח'ן און ער האט אויך נישט געבראכט משיח'ן, אבער נישט ברענגען משיח'ן דארף מען אויך קענען, דאס איז כמעט שווערער ווי ברענגען אים. ס'הייסט מען דארף אים ברענגען און נאכדעם זען אז ער איז נישט קיין משיח, און ער האט זיך באטייליגט אין ביידע אקציעס, און ער איז געווען איינע פון די ערשטע וואס האט געוואוסט אז משיח איז נישט געקומען, און ער האט זיך אפגעזאגט, און דאס איז זיין גולם, און דאס איז גלייך פון די ערשטע ווערק, זיין גולם אייגנטליך, און דער פארלארענער גן עדן, איך ווייס נישט צו ווען לייוויק האט געשריבן האט ער געטראכט וועגן מילטאנען, מילטאנען האט אנגעשריבן זיין ווערק ווען ביים דורכפאל פון דער ענגלישער רעוואלוציע, די טראגעדיע. לייוויק האט אנגעשריבן זיין ווערק דער גולם ווען ער האט באמערקט דער דורכפאל פון דער רוסישער רעוואלוציע. איך וויל נישט זאגן דער דורכפאל, איך דארף נישט רעדן וועגן דער רעוואלוציע, איך וויל דאך אז איר זאלט קומען הערן וואס איך וועל זאגן ביינאכט, הגם איך בין זיכער איר וועט נישט קומען, אבער סיי ווי סיי דארף איך דאך, וויל איך אייך נישט זאגן וואס איך גיי דארטן זאגן. אבער ער האט אנגעשריבן די ווערק ווי מילטאן האט אנגעשריבן זיין פארלארענעם גן עדן. דארטן איז אויך די זעלביגע זאך, דער דורכפאל, דער שטן וואס קומט אריין ביי מילטאנען איז אן אפשפיגלונג פון דער ענגלישער רעוואלוציע און דער דורכפאל. זיין ווערק הייבט זיך אן, ער האט געטראגן די קעטן און ער טראגט די קעטן און ער טראגט די קעטן פון דורכפאל, און טראגן די קעטן פון דורכפאל איז שווערער ווי טראגן די קעטן פון פון פון גאולה און האפנונג. מען דארף קענען אנטוישט זיין, מען דארף קענען האפן, און מען דארף קענען אנטוישט זיין און דאך בלייבן א האפער און א גלייבער אין דער מענטשהייט און אין די צוקונפט פון דער מענטשהייט, און דאס איז שווער אין אונזער דור, שווער צו גלייבן אין אידן, שווער צו גלייבן אין מענטשן, אבער לייוויק גלייבט און האפט. איך געדענק נישט גענוי ווי איך האב אנגערופן אן ארטיקל אמאל וועגן דעם, דער בטחון דאכט זיך וואס ווערט קיינמאל נישט. איך געדענק נישט גענוי, אבער אויף יעדן פאל דער מענטש פון בטחון. ער גלייבט נאך אלץ אין מענטשן, נישט קוקנדיג אויף אלע דורכפאלן, ער גלייבט נאך אלץ אין אידן, הגם אין א אידן איז שווער צו גלייבן אין אונזער דור ווען איר קוקט זיך צו צו זיי ווי זיי האנדלען בנוגע אידש, בנוגע אונזערע קולטור ווערטן, בנוגע אלץ. מיר אידישע שרייבער, איך ווייס נישט וויפיל שרייבער זענען דא דא, אבער ס'זענען דא דא מער ניט שרייבער, מיר אידישע שרייבער זענען געגליכן צו יענע מאמע, א מאמע האט מיר אמאל געזאגט, איך בין אן ארנטליכע פרוי, זאגט זי, אבער אויב מיין קינד וואלט נישט האבן קיין מילך וואלט איך גיין גנב'נען און קריגן פאר אים מילך. מיר טוען מער ווי דאס, מיר גייען בעטלען כדי צו שאפן דאס אידיש ווארט. איר ווייסט עס נישט, איר פארשטייט עס נישט, מיר זענען זיך מבזה, מיר דערנידערן זיך אלץ לשם דעם אידישן ווארט וועלכן איר ווילט נישט קענען און ווילט נישט וויסן.
הגם איך מוז זאגן איר האט דאך אפגעטון א חוב היינט זייט איר געקומען אפגעבן כבוד לייוויקן, אבער איך ווייס דאך אז דאס אידיש ווארט ווערט ביי אייך פארפאלן און פארשוועכט אין אייער מויל, אייערע קינדער רעדן קיין אידיש ווארט נישט, און איר ווילט נישט וויסן קיין אידיש ווארט, און איר קענט נישט קיין אידיש ווארט. איך ווייס דאך דעם אמת, איר וועט דאך מיר נישט אפנארן, און אויב איר וועט זאגן איך רעד כמעט ווי א נביא מאכט מיר אויך נישט אויס, וועט איר נישט קומען מיך הערן. דאס ארט מיר אויך נישט. מיר אידישע שרייבער זענען דאך מוסר נפש פארן אידישן ווארט. וואס טוט איר פארן אידישן ווארט וואלט איך וועלן וויסן. איר גיט אמאל ארויס א פינפערל און איר מיינט אז איר גיט מיר א נדבה אדער אן אנדער שרייבער. אט דאס איז די לאגע אונזערע און דאך זענען זענען מיר נישט פארצווייפלט און דאך גייען מיר אן מיט דער ארבעט און לייוויק איז אויך פון די וואס גלייבט אין מענטשן און אין אידן און אין דעם באשטייט זיין כח. איך דאנק אייך.
מיר האבן זיך געריכט אויף פאראדאקסן, אבער מיר האבן באקומען א גרעסערע מאס ווי מיר האבן זיך געריכט. א דאנק אייך. אויפן זאל חשוב'ער גאסט און פרוי שרה לייוויק געפינען זיך אסאך אידישע פאעטעסעס און פאעטן.

דעם דיכטער ה' לייוויק מיט זיין ליבע פרוי שרה לייוויק. איך בין אינגאנצן צושראקן איצט פון אבא גארדאן'ס רייד. איך ווייס אז מיר אלע וואס זענען דא ווילן דא זיין און מיר ווילן א אידיש בוך, און אויב דורך אונז שיקט מען די שליחות צו דער וועלט איז דאס אפשר גוט, אבער מיך האט עס איבערגעשראקן. איך בין נאך אלץ אונטער דעם איינדרוק פון די רעדע וואס כ'האב היינט געהערט אין די מאונט ראיאל האטעל פון ה' לייוויק. אז ער האט גערעדט האט ער מסתמא גערעדט צו אלעמען, אבער זינט איך האב דערקענט ה' לייוויקן, ער האט מיר דאן נישט געקענט, מסתמא אין די פערציג יאר צוריק, האב איך אלעמאל געפילט אז ער רעדט נאר צו מיר און ער שרייבט נאר צו מיר. און אויב אים טוט וויי פארן אידישן שעפער טוט עס אים וויי פאר מיר, און אויב איך זאג פאר מיר מיין איך עס פאר אונז אלעמען וועלכע טראגן זיך ארום מיטן חלום פון שעפערישן ווארט אז לייוויק האט היינט גערעדט און ער האט געזאגט אז דער דער אידישער שרייבער באגעגנט זיך מיט אלע קאנפליקטן אין די גאסן האט ער נאך די איינציגע טרייסט

האט ער אויך גערעדט נישט פאר זיך נאר פאר אונז אלע וועלכע טראגן אין זיך אט דעם חלום פון שעפערישקייט, און איך זאג עס כמעט דרייסט פאר אונז אלעמען, אז אויב ווען מיר שליסן זיך יע אפ אין אונזער אין אונזער חדר צו זוכן אין זיך דאס אידיש ווארט און דאס טיפערע ווארט פון אויסדרוק אין ליד, איך ווייס אז מיט מיר איז דאס זיכער אז ס'איז שטענדיג לייוויק מיט אונז. איך שעם זיך ניט צו זאָגן, אַז אין מײַן קלײנעם פֿאַרנעם פֿון שרײַבן האָב איך אפֿשר אַ סך מאָל איבערגעחזרט לײװיקן, כ'האָב עס אָנגענומען, װי ס'װאָלט געװען מײַן אײגן װאָרט, כ'האָב עס מסתּמא געטאָן האַלב װילנדיק און האַלב ניט װילנדיק, און אַזױ טוען מיר אַלע, און פֿאַר אונדז איז עס גאָר אַ גרױסע טרײסט און אַ זכיה,

און לייוויק ווייסט עס אז אויפן זאל געפינט זיך א מאקסימום פון די מיטגלידער פון אונזער אידישן שרייבער פאראיין דא אין שטאט, איך ווייס אז לייוויק זארגט זיך און פרעגט זיך כסדר נאך אויף אלעמען באזונדער, אזוי האט ער געטון נעכטן ווען מיר האבן זיך געטראפן, ער האט אויף אלעמען זיך נאכגעפרעגט, מסתמא האט ער שוין מיט אלעמען געהאט א געלעגנהייט צו זאגן צו רעדן א ווארט, דאס לעצטע ווארט פאר די ליבע געסט.

ווען ס'קומט מיר אויס צו זיין אין די מסיבה פון חבר לייוויק, קומט מיר קיינמאל נישט אויס צו פילן אז איך בין אין דער מסיבה פון עפעס וואס קען גראדירט ווערן, אז מ'זאל עס צוגעבן דעם אדער יענעם סופערלאטיוו. דעם געפיל האב איך אויך, איך האף אז אבא גארדין וועט מיר גלייבן אז איך האב לייען יא לייוויקן, און איך קען עדות זאגן כמעט אויף די אלע אידן וואס זיצן דא אז זיי לייענען יא לייוויקן. צו מ'האט איבערגעליינט גאנץ אדער האלב, אבער איינער וואס ליינט אפילו נאר איין פאעמע איז ער א געליינטער, אבער נישט דאס איז דער עיקר. איך האב דאס געפיל אלעמאל ווען איך קוק אריין און בין זיך מתייחד מיט דעם וואס לייוויק וויל זאגן, און איך האב אויך דעם געפיל, און מיר דאכט זיך אז אסאך פון אונז אלע. פילן אזוי ווי ס'האט נארוואס געזאגט איידע אז ס'דאכט זיך אונז אז דאס רעדט לייוויק צו אונז אין דעם מאמענט צו מיר אליין, דאס וואס אים מאטערט מאטערט מיך און ער זוכט עפעס צו געפינען נישט נאר פאר זיך. איך ווייס נישט ווי אזוי איך זאל עס אנרופן, איך האב נישט קיין גראד דערפאר, איך ווייס נאר אז ס'איז עמיצער וואס איז מיין שליח, א גרויסער שעפערישער שליח, וואס נעמט ארויס דאס וואס איך קען אפשר נישט ארויסברענגען, קען עס אפילו נישט ברענגען צום ראנד פון געפיל. און ער טוט עס פאר מיר, און דאן הייבן מיר אן ביידע גיין אין די וועלטן וואו מען קען עפעס געפינען. לייוויק האט ערגעץ, דאכט זיך אין די סיבירע לידער האט ער, א פראזע וואס זי גייט מיר אלעמאל נאך, ערגעץ וואו, איך געדענק נישט גענוי די ווערטער, אבער איך געדענק דעם אטעם ווען כ'האב עס געליינט, מסתם מיט א דרייסיג, אדער אפשר מער יאהרן ווען לייוויק איז דאס ערשטע מאהל געקומען קיין פוילן און פון אלע שטאט און שטעטלעך אין אונזער געגנט זענען מיר געגאנגען צו פיס ווער קיין זאמאש ווער קיין כעלם ווער אין אן אנדערע שטאט צו באגעגנען לייוויקן ווייל מיר האבן געפילט אז דאס איז נישט עפעס וואס איז בלויז ווארט. ס'איז עפעס א געפיל וואס קומט ארויס פון אונזער אייגענע טיפענישן און אין די טיפענישן פון אונזער אייגענער טראגיק אין וועלכע מיר זענען דארטן געזעסן. די וואס האבן היינט געהערט לייוויק'ס רעדע ווען איך בין געזעסן, איר'ט מיר מוחל זיין אפשר בין איך צו סענטימענטאל און צו פערזענליך, אבער איך האב די גאנצע צייט געפילט אז עפעס וויינט אין מיר. פארוואס מען דארף אזוי טראגיש שוין זאגן אזעלכע ווערטער, און צווייטנס פאר דער טיפער איבערלעבונג וואס איך האב פאר זיך געזען אז ס'שטייט און רעדט א אידישער שרייבער, א אידישער שעפער, און רעדט נישט נאר פאר אונזער דור. ס'האבן טראגיש איבערגעלעבט אידישע שאפער אין אלע דורות, נישט נאר די וואס איז אויסגעקומען שאפן אויף די ביידעמער און די קעלערס, נאר אנדערע וועלכע זענען נאקעט און בארוועס אנטלאפן און בלויז געראטעוועט שטיקלעך פאפיר און זיי געטראגן פון לאנד צו לאנד און זיי האבן זיך איבערגעטראגן פון דור צו דור, און א היבש ביסל גרויסע אידישע שאפער. אנהייבנדיג פון די ערשטע תלמידים וואס רבי האט אוועקגעשיקט פון פון ארץ ישראל קיין בבל צו ראטעווען די תורה ערגעץ אנדערש ווייל ער האט נישט געזען מער קיין פלאץ פאר איר אין ארץ ישראל, און ענדיגנדיג מיט די סאמע לעצטע וואס האבן געדארפט באגראבן פארמעטן און פאפירן נישט וויסנדיג וואס פון זיי וועט ווערן, און אין סאמע מיטן דער גרויסער ש"ך האט אויך דערציילט, אדער א תלמיד האט עס דערציילט אין זיין נאמען, ווי אזוי ער האט געשריבן זיינע חידושים, און ווי ער האט נישט געוואוסט צו איז נאך ערגעץ וואו געבליבן א אידישער ישוב וואס וועט אויפנעמען זיין ווארט. נישט נאר דער היינטיגער אידישער שרייבער, נישט נאר דער היינטיגער אידישער לערער, ווי חבר לייוויק האט היינט אינדערפרי וועגן דעם גערעדט, שאפט און לעבט אינטער דעם דאזיגן געפיל. אין אלע דורות אזוי. אין אונזער שטעטל ביי דער אלטער שול זענען געווען קאסטנס, איבער איינער איבער דער מזרח וואנט פון דרויסן. איך ווייס נישט צי ס'איז ריכטיג, אבער אזוי האט מען דערציילט, און דאס איז מסתם דער אמת. די קאסטנס זענען אין מיינע צייטן געווען פארפוילט, פארקלאפט, מיר האבן קיינמאל נישט געטארט צוקומען צו זיי. אבער אויף זיי האט מען געזאגט אז אין די קאסטנס האט כמעל דער צורר אויסגעשאכטן דאס גאנצע שטעטל, און ווען דערנאך האט זיך באוויזן די אידעע פאר די איינציגע אידן אז משיח איז געקומען, ווייל אין יעדן דור קומט דאך משיח און קומט נישט, אין יענעם דור איז ער אויך געקומען. האבן די געבליבענע אידן ארויס פון די וועלדער און געטאנצט זיבן טעג און זיבן נעכט ארום די שיל אין א רעדל, מאן און פרוי צוזאמען, און פארקלאפט די קאסטנס אויף אייביג, אזוי האבן זיי געמיינט, און די קאסטנס זענען געבליבן ביז אין מיינע צייטן. פונקט אנטקעגן דעם ארט האבן מיר זיך געשפילט, אין שלישלעך און וואס נישט. פונקט אויף דעם ארט איז געוועזן אידישע חדרים און א חסידים־ שטיבל וואס האט קיין רעבן נישט געהאט נאר יעדער וואנדערנדיגער רבי אן אייניקל וואס האט קיין אייגן שטיבל נישט געהאט האט דארטן געהאט א פלאץ אין דעם שטיבל פון פשוטע בעלי מלאכות. און אביסל ווייטער פון דארטן האט געוואוינט א קצב א פשוטער אידישער קצב. וואס האט געוואוסט וואס מ'האט דערציילט אז ווען משיח'ט קומען איז די ערשטע זאך וועט זיך עפעס טון אין די דאזיגע קאסטנס, און ער האט געוואלט דערוויסן זיך די מינוט ווען די דאזיגע קאסטנס ווען ס'וועט עס געשען, און ער האט געקויפט א הויז פונקט אנטקעגן, און האט געהאלטן אלעמאל די טיר אפן צו די קאסטנס און געקוקט טאג און נאכט, ווען מיר זענען געגאנגען פון א משמר האבן מיר אים געטראפן זיצן דארטן. און איבער דעם גאָרן שטיבל איז געזעסן נישט נאָר דער רב ן האָט געלערנט, מיר אַלע האָבן אַזוי געלערנט. און אַזוי האָבן מיר אָנגעהויבן, אונטער דעם צייכן פון דער דאָזיקער טראַגישקייט האָבן מיר אָנגעהויבן גיין אין פאַראיין התקווה, ציוניזם, סאָציאַליזם, נייע וועגן, מיר זענען אַרויס פון דאָרטן ברענגען משיחן. די דאָזיקע. אחריות וואלט איך געזאגט, וואס איז אויפגעוואקסן מיט אונז צוזאמען. איך ווייס נישט צו אין לייוויקס שטעטל איז אויך אזעלכס געווען, אבער ער האט עס דערפילט און ברענגט עס ארויס אין דער גאנצער נאקעטקייט און טראגישקייט און וואונדערליכע סימבאליק אין אלע זיינע ווערק. דערפאר רעדט ער אזוי פאר אונז און רעדט צו יעדן איינעם פון אונז. און דערפאר ציטערן מיר אזוי פאר אים, מיר ציטערן פאר יעדן איינציגן אידישן שאפער אויף יעדן געביט, און דער נס פון דער אידישער ליטעראטור איז נישט נאר דער נס פון די שפיצן, נאר דער נס פון דער שעפערישקייט וואס אידיש פאלקסלעבן האט ארויסגעגעבן אין אונזער דור אונטער דער גרויסער שווערער טראגיק אין וועלכע מיר לעבן. פארוואס ציטערן מיר אזוי און פלאטערן און זענען אלעמאל גרייט ארומנעמען לייוויקן? דערפאר, ווייל אין אים, ער איז דער דאזיגער טראגישער בעל זוכה, איך ריף עס בפירוש אן טראגישער בעל זוכה, ס'איז נישט גרינג זייער נישט גרינג צו דארפן טראגן אויף זיך די דאזיגע קרוינונג, און אפשר דארף מען נישט, נאר לייוויק האט זיך היינט אינדערפרי דערהויבן צו עפעס אזעלעכס וואס ער האט דערפילט און האט אונז געמאכט פילן אז דאס וואס געשעט מיט אים פערזענליך איז פאקטיש נישט זיין פערזענליכע זאך, דארפן מיר עס אין דער מסיבה ארויסברענגען. און איצטער אין דער שפעטער שעה וואלט איך געזאגט ווען מ'האט אנגעהויבן קרוינען אידיש האט מען אים אויסגעקליבן צו קרוינען און איך האב יעדן טאג האט מיר געביסן די האנט און ס'האט מיר גענאגט ביים הארצן מען דארף אנשרייבן לייוויקן א באגריסונג צו דער דאזיגער קרוינונג איך האב בשום אופן נישט געקענט. אוואדע פרייען מיר זיך מיט לייוויק'ס קרוינונג, מיר פרייען זיך מיט דער קרוינונג פון אידיש, אבער ס'איז ווידער די זעלבע זאך, ווי חבר לייוויק האט עס היינט אינדערפרי גוט באמערקט, די קרוינונג איז נישט געקומען פון אונזער אויסוואוקס, פון אונזער גאנצן שאפערישן באנעם, און אונזער גאנצע שאפערישע ארבעט, זי איז געקומען טאקע פון אידן, אבער ווען מיר זאלן זיך געווען פארלאזן אז יענע אידן זאלן היטן דעם פונק פון אידיש און די שאפונג און דעם כח פון אידיש פאלק שאפן, וואלטן מיר דאכצעך ווייט נישט געווען פארפארן, ווער ווייסט וואוהין צוריק מיר וואלטן שוין געווען געגאנגען, ליגט אין דעם אויך. די טראגיק און ווער טראגט עס? ווידער לייוויק, דעריבער פלאטערן מיר און ציטערן אזוי פאר אים, און דעריבער איז אלע אונזערע הארציגסטע ברכות וואס יעדער איינער פארמאגט אין אונז, טראגן מיר אים אנטקעגן איצטער צו זיין יום טוב, צום יום טוב פון זיין משפחה, און מיר נעמען זיך דאס רעכט צוצורעכענען זיך צו זיין נאנטער משפחה, אזוי ווי אייגענע, אזוי ווי א ברודער, אזוי ווי א שוועסטער, און נאך מער, ווי א טאטע, נאך אלעמען יעדער איינער לעבט דאך ווען עס איז ווי ווייט עס זאל נישט זיין פונעם טאטן קומט א צייט ווען ער זעט אז ער איז נישט מער, הלוואי נישט ווייניגער, נאר ווי זיין אייגענער טאטע. דער זכות וועלכע לייוויק האט ביי אונז, זאל אים און אונז ביישטיין, ער זאל לאנג לאנגע יארן נאך האבן כח ארויסצוברענגען דאס שעפערישע וואס איז דא אין אונז אלעמען, און ער זאל עס פאר אונז ברענגען, און מיר יעדער איינער לויט זיין מדריגה זאל טון זיין שעפערישן טייל דער שרייבער, דער לערער, דער קולטור טוער און דער געניסער. א דאנק. איך וויל מיט דער ערלויבעניש פון די געסט מיר ערלויבען צו. צו אנאנסירן אז דעם עלפטן מאי, דאס הייסט פון דעם פון היינט איבער אכט טאג, קומט דא פאר אן אוונט פאר נ י גאטליב צום ערשיינען פון זיין בוך דאס לאנד, מיין לאנד דאס לירישע. דער אוונט האט א רייכן קינסטלערישן פראגראם פון היינט און אכט טאג, זונטאג דעם עלפטן מאי אין אוונט. און איצט איז א שטיקל דיסקרעטע פראגע, עס האנדלט זיך וועגן טיי, ווי וואס ווילן די געסט, צו ווילן די געסט יעצט טרינקען טיי, וועלן מיר זיך צופאסן אינגאנצן צו די געסט, יא ווילן דאס די געסט, ניין, צוערשט מיט דער ערלויבניש, בלויז מיט דער ערלויבניש פון די געסט, נאו נאו נאו, איך מאך נישט קיין רעפערענדום.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.